א גוט יאר, שלום וברכה, א גוטן ערב שבת, גייט שוין באלד אריין אין די הייליגע שבת פרשת בוא, שוין אביסל גערעדט ביי די שיעור אינדערפרי, זאג נאך אפאר נקודות אין די פרשה, אפאר זייטיגע זאכן. איין אינטערעסאנטע איין אנדערע מאל אויסגעקומען צו רעדן, ס'געפינט זיך דא אין שיקאגא מיט אונז, דאכט זיך מיר ער הייסט הרב קולדצקי, א איידעם פונעם רבן של ישראל איש אלוקים רבי חיים קנייבסקי שליטא, איז מיר אויסגעקומען א שמועס מיט אים, איז מיר אויסגעקומען רעדנדיג מיט אים אזא זאך, א זאך וואס איז נישט נוגע צו די פרשה, ס'איז נוגע צו פרשיות אין די משנה תורה דארט, ואתחנן צו עקב דאכט זיך, וואס ידוע

ווען מען וועט צוריק קערן ארץ ישראל וועט עס נישט זיין שווער, זאת אומרת אפילו אין גלות הייסט עס דארף מען נישט מקיים זיין די תורה, אבער דא א מצוה דא דארט זאל מען מקיים זיין וויפיל מען קען, כדי עס זאל נישט זיין שווער ווען מען וועט צוריק קומען, אזא ענין פון חינוך. ידוע די רש"י איז א שווערע רש"י, חס ושלום אין גלות איז מען נישט מחויב צו מקיים זיין די תורה נאר אפאר מצוה'לעך דא דארט השם ישמרינו, איז ידוע פונעם גאון וואס דער גאון מאכט א תיקון טעות אז דארט איז געווען א ראשי תיבות, ה' ת ו מ, און די וועלט האט עס געמאכט דארט אז ס'מאכט הניחו תפילין ועשו מזוזות, אבער זאגט די אמת נישט דאס מיינט די ראשי תיבות, נאר ס'מיינט הפרישו תרומות ומעשרות, אפילו אין חוץ לארץ וואס מ'איז נישט מחויב צו מפריש זיין תרומות און מעשרות, זאל מען אויכעט מפריש זיין כדי ס'זאל נישט זיין שווער ווען מ'וועט צוריקקומען. אבער דער אמת איז דער גאון האט געוואלט פארענטפערן אבער למעשה איז נאך געווארן נאך אסאך מער שווער ווייל זייט ווען דארף מען מפריש זיין תרומות און מעשרות אין חוץ לארץ און לפי דעם דארף מען מפריש זיין נישט נאר מדרבנן נאר אפילו מדאורייתא ווייל ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם דאס שטייט אין תורה ארויס איז מוז מען זאגן אז דער גאון האט געהאלטן אז ס'דא אזא דעה אין ספרי און ס'איז טאקע נישט אנגענומען אזוי אבער על כל פנים דער דער גאון איז בעסער געווען צו זאגן אזוי ווי איידער צו זאגן פשוט אז אין חוץ לארץ איז מען נישט מחויב צו מקיים זיין כל התורה כולה, נאר נאר וויפיל מען קען דא דארט, איז אים ענדערשטער געווען צו זאגן אזא זאך וואס אפילו מ'וועט זאגן אז ס'קומט אז ס'אזאך וואס איז באמת נישט אנגענומען אזוי ס'נאר דא אזא דעה אין חזל, ווי איידער צו זאגן אזא זאך וואס האט נישט קיין שום פשט. אבער באמת. און מיר האבן שוין גערעדט פון דעם אז אין משנה תורה זעהט מען כסדר אז ווען מען רעדט טאקע פון סתם מצוות וואס איז נישט קיין מצוות התלויות בארץ, און פון דעסטוועגן דאך זאגט די תורה כסדר חזר'ט עס איבער משה רבינו אז וואו זאל מען מקיים זיין די מצוות בארץ אשר ה' אלוקיך כאילו די מצוות דארף מען נישט נאר אין ארץ ישראל וואס ס'קען דאך באמת נישט זיין, איז שוין דא א רמבן וכו' אז אוודאי באמת דארף מען מקיים זיין כל התורה כולו, רובא דרובא מצוות איז די זעלבע זאך אין חוץ לארץ ווי אין ארץ ישראל, אבער די פשט איז, מ'האט שוין גערעדט אמאל פון דעם, אז די עיקר ערך פון די מצוות איז אין ארץ ישראל. דאס איז די פשט הודעתיך וואס מ'זאגט היינט און מ'גייט זאגן פרייטאג צונאכטס הודעתיך נאמו למועד והזהרתיך נעבוד קודש אין חוץ לארץ איז טאקע נאר וועגן דעם, אבער ס'מיינט נישט נאר תפילין מזוזות,

אקעי, דאס איז סתם דרך אגב א שמועס וואס מ'האט אויסגעקומען מיט אים און מ'האט דאס אויסגעקומען דער ענין. פארשידענע זאכן, טאקע זאגן קודם אפאר זייטיגע ענינים אין פרשת וירא און שפעטער וועט מען גיין אין פרשת בוא. און מ'זעט די ענין פון די די ענין פון די וואסער, יעדער איינער ווייסט מ'עסט שבת פיש, די ענין פון פיש, די קדושה פון פיש, זיי האבן נישט געזינדיגט ביי די מבול, און פארוואס האבן זיי נישט געזינדיגט? ווייל זיי געפינען זיך אין די וואסער. די וואסער איז א מקום טהרה, אבער פונדעסטוועגן דורך די זעלבע וואסער, די זעלבע פיש, ווען ס'קומט זיך אין מצרים ביי די נילוס די מכת דם, איז די גאנצע פיש געווארן בלוט און די פיש איז געשטארבן, פשט איז די זעלבע וואסער די ריינע וואסער, אז מען מאכט פון דעם עבודה זרה איז אלעס געענדיגט. נו אויף דעם זאג איך וויל זאגן בדרך רמז אז עס קען זיין קברי צדיקים און גרויסע מענטשן לעבעדיגע און נישט קיין לעבעדיגע, אז מען נעמט און מאכט פון דעם עבודה זרה איז דאס השם ישמור פון ריינע וואסער אליין. נאך א ענין, רשי רעדט באריכות אין פרשת וארא הצפרדע וואס שטייט בלשון יחיד, רשי רעדט בדרך הפשט און בדרך הדרש, אבער איך מיין טאקע אז טאקע אזוי ווי רשי זאגט אז עס איז געווען איין צפרדע, עס איז עפעס א געוויסע צפרדע נישט קיין צפרדע סתם, די צפרדע וואס איז ווערט געברענגט אין פרק שירה איז עפעס א גרויסע נשמה נישט קיין סתם א צפרדע, און וואס איז טאקע די ביאור פון אזא גרויסע נשמה מיט א צפרדע מיט אזעלכע גרויסע השגות פארוואס איז דאס טאקע טמא, מ'האט שוין גערעדט אמאל לאנג ואין כאן המקום להאריך. די וואך איז געווען די יארצייט פון ר' יהושע לייב דיסקין. איך וויל עס זאגן א זאך וואס איך האב געהערט אמאל בשם ר' יהושע לייב. ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז לכאורה איז ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז מ'האט אויפגעשריבן מיט די דם והיה הדם לכם לאות, מ'האט אויפגעשריבן מיט די דם די שם הוויה. און דאס איז געווען די שם הווי', דאס האט געווארפן די פחד אז די מלאכי חבלה זאלן נישט קענען אריינקומען ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף. איז פרעגט ר' יהושע לייב, איז אוודאי האט מען שפעטער אפגעוואשן דארט און מען האט עס דאך אויסגעמעקט, אויב אזוי האט עס געדארפט בלייבן לעולם ועד, מען האט עס נישט געטארט אויסמעקן. איז זאגט ר' יהושע לייב מיט זיין גרויסע חריפות א מורא'דיגע זאך. ס'איז געווען אזא דורכ- די משקוף איז געווען אזוי דורכזיכטיג, און מ'האט עס געשריבן זאגט ער נישט פון אינדרויסן פון אינעווענדיג, און אז מ'וויל שרייבן פון אינעווענדיג און מ'זאל עס קענען זען פון אינדרויסן דארף מען עס שרייבן פארקערט, מילא אז מ'שרייבט עס פארקערט איז בעצם איז דאס נישט קיין ס'איז נישט קיין שם אז מ'זאל עס נישט טארן אויסמעקן ווייל ס'איז פארקערט. אבער פון אינדרויסן האט עס געצייגט שם הוויה, פון אינעווענדיג באמת איז עס נישט געווען קיין שום שם און מען האט עס געמעגט אויסמעקן, אבער פון אינדרויסן פאר די משחית האט עס געצייגט א שם הוויה. ודברי פי חכם חן שפתים יישק, נאר כ'האב עס נישט געזען אינעווענדיג, ווייס איך נישט צו רב שיע לייב אליין זאגט דאס וואס איך וויל זאגן, קען זיין, און קען זיין אז איך האב עס צוגעלייגט אויף די יסוד פון דעם, איך האב עס געטראכט אליין, אבער ס'קען זיין ס'קען זיין אז ער זאגט עס אליין. אז דערפאר אז דערפאר הייסט דאס משקויף מלשון שקוף אז ווייזט טאקע אויס דעם משקויף דעמאלטס אין יענע צייטן רשי זאגט פארוואס ס'ווערט אנגערופן משקויף איז רשי זאגט משקויף איז מלשון אראמישע לשון ס'איז מלשון וואס ס'קלאפט ס'איז מלשון וואס ס'קלאפט ווייל די טיר קלאפט אויף דעם אבער לפי דעם קען טאקע זיין אז אין יענע צייטן א משקויף איז געווען דורכזיכטיג און דערפאר הייסט עס משקויף ווייל ס'איז מלשון שקוף. נאך אפאר קלייניקייטן, מ'האט גערעדט באריכות אין פרשת וארא ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה, וואס האט געמוזט זיין א זאך וואס על פי תורה טאר מען נישט, און אפילו א בן נח איז עס א פראבלעם, נאר א בן נח האט מען שוין גערעדט אז ס'איז נישט געווען פון די זעלבע מאמע, אבער על כל פנים די גאנצע זאך האט מען שוין גערעדט די גאנצע ענין, אבער מצד שני אפאר פסוקים גלייך נאכדעם שטייט שוין ויקח אהרן את אלישבע אחות נחשון וואס איז געווען כשר על טהרת הקודש בודקין באחיה מיט אלעס, צו וויסן אז דער דרך ישרה שיבור לו האדם בדרך כלל איז דאס נישט אזוי, מען האט דא געווען פאר מתן תורה עפעס א ענין וואס האט געדארפט זיין, אבער דער מוסר השכל בלייבט אז אונז דארפן וויסן אז אונז טארן נישט טון אזעלכע סארט זאכן, ווען אונז דארפן בודק זיין יעדע זאך, אז מ'וויל האבן גוטע קינדער דארף מען בודק זיין אלע זאכן, ס'איז דא זאכן וואס ס'פירט זיך פון אויבן אמאל. אין די וואכעדיגע סדרה פרשת בוא איז דא דער ענין פון אל תאכלו ממנו נא, וואס דאכט זיך מיר די רבי סאטמאר רב ברענגט עס אראפ, איך ווייס נישט ווי דאס איז עפעס א מדרש תנחומא, טאקע אויף די וואכעדיגע סדרה צו ערגעץ אנדערש, אל תאכלו ממנו נא, דער מדרש רעכנט אויס אלע גאולות, די רבי ניצט עס אסאך, אז דער מדרש רעכנט אויס אלע גאולות און בזכות וועמען דאס איז געווען, די גאולה האחרונה זאגט דער מדרש גייט זיין בזכות נטרונא. וואס הייסט נטרונא? בזכות געדולד, מענטשן וואס וועלן האבן געדולד און און זיי וועלן נישט נהנה זיין פון די גאולה שאינה מבושלת כל צורכה, דאס איז דער רמז אל תאכלו ממנו נא, אז ס'איז נישט אינגאנצן געבראטן, אז מען טאר נישט נהנה זיין פון א גאולה שאינה מבושלת כל צורכה, און ס'וועט זיין אזעלכע אידן, און בזכות די קיצונים, די סיקריקים מיט די חברה, בזכותם דווקא, אפילו זיי מאכן אסאך מאל משוגעת'ן, אבער למעשה דווקא בזכותם זאגט דער מדרש וועט משיח קומען. ס'דארף זיין ביי מערכת צריך הכל ס'דארף זיין א מדינה וכו', און ס'דארף זיין די וואס שרייען, און דווקא בזכותם וועט משיח קומען, ווייל זיי זענען נטרונין מלשון שמירות און מלשון ווארטן, אבער ס'טאקע אויך מלשון שמירות, זיי געבן אכטונג אויף אונז אויכעט, ווייל זייער שרייען, אפילו זיי מאכן משוגענע זאכן אמאל, אבער דאס איז די נטרונין וואס איינער געבט אכטונג אויפן צווייטן. אבער געטראכט אינטערסאנטע רמז אל תאכלו ממנו נא מצד אחד איז רעדט מען פון קרבן פסח וואס דער קרבן פסח דווקא לכאורה געקומען פאר די צייט דאס איז א גאנצער איסור וואס דווקא מיר געדענקען דעם פסח מיט דעם וואס מ'עסט נישט קיין חמץ פארוואס ווייל ס'איז אלעס געווען בחיפזון פארוואס איז געווען בחיפזון וואלט מען ארויסגעגאנגען בעיתו וואלט מען געקענט ווארטן פֿיר הונדערט יאר וואלט אלעס געווען מסודר די גאנצע חיפזון איז דאס וואס מ'איז ארויסגעגאנגען פאר די צייט, איז מילא מ'איז ארויס די לעצטע סעקונדע, און און מ'האט נישט געוואלט ארויסגיין סתם, וואס א סעקונדע פריער האט דער אייבישטער נישט געוואלט לאזן ארויסגיין, ווייל מילא מ'איז ארויס די לעצטע סעקונדע איז אלעס געווען מיט א לחץ בחיפזון, אזוי אזוי האט מען נישט געקענט מאכן חמץ, דאס איז דער זכר וואס מיר דארפן געדענקען, וואס דער דער ענין פון מצות, דער דער גאנצער זכר איז צו געדענקען אז מ'איז ארויס פאר די צייט, וואס איז אזוי וויכטיג צו געדענקען אז מ'איז ארויס פאר די צייט, איז איז דא צוויי זאכן, איין זאך. צו ווייזן די כח התפילה אז אפילו א נבואה רעה דארף נישט מקוים ווערן. כ'האב שוין גערעדט פון דעם וואס איז דא ענינים חס ושלום וואס אפילו א נבואה טובה וואס א זאך וואס איז א פרייוועט זאך מוז נישט מקוים ווערן, זאכן וואס אין כאן המקום להאריך אין דעם. א פרייוועט זאך איז א נבואה טובה דארף אויך נישט מקוים ווערן, אבער בדרך כלל א נבואה טובה דארף מקוים ווערן, א נבואה רעה מוז נישט מקוים ווערן כפשוטו. ממילא איז אפילו ס'איז געווען א נבואה פון פֿיר הונדערט יאר בכח התפילה האט מען עס ממתיק געווען. דאס איז איין זאך וואס מ'וויל זאגן דער כח התפילה, אז מ'קען מבטל זיין אפילו א נבואה רעה, אפילו א נבואה פון אייבערשטן אליין קען מען מבטל זיין בכח התפילה. דאס איז איין זאך. נאך א זאך וואס ס'ליגט אין דעם צו געדענקען אז מ'איז ארויס פאר די צייט, אז זאלסט נישט מיינען אז דו ביסט שוין בסדר. דו קענסט האבן גרויסע אורות, נעשה ונשמע, יציאת מצרים, זה קלי ואנוהו, מתן תורה, א מינוט ארום קען זיין א עגל. אלץ וועגן דעם וואס דו ביסט ארויס פאר די צייט. דאס איז די ענין פון היה בעיניך כרשע, אז די גאנצע אורות וואס מיר זענען זוכה איז נאר בסוד גדלות ראשון, ס'איז נישט בכוחות עצמינו, ס'איז וואס דער אייבערשטער שיינט אונז אריין, צו ווייזן אז א מענטש קען אנקומען צו די גרעסטע אורות ועדיין קען ער קיינמאל נישט וויסן, ווייל ער קען קיינמאל נישט וויסן צו עס איז שוין בכוחות עצמו, ווי דער תניא זאגט אז ער איז שוין טאקע א צדיק אמת, ווייל אלעמאל קען נאר זיין אז עס איז גדלות ראשון אורות וואס דער אייבערשטער שיינט אים. די גרויסע אורות וואס דער מענטש איז זוכה קען ער נישט וויסן צו עס איז שוין טאקע די אייגענע כוחות, צו עס איז נאר וואס דער אייבערשטער שיינט אים אריין. באמת ביז די לעצטע רגע קען ער עס נישט וויסן, דערפאר דארף ער אלעמאל מאכן גדרים וסייגים, ווייל ס'קען זיין ער האט נאך א יצר הרע. אפילו ער פילט אים שוין נישט אפאר יאר, און קען זיין ווי דער תניא זאגט אז ער שלאפט, דאס האט מען שוין גערעדט אסאך מאל. און דאס איז די צוויי ענינות נאך געדענקען די יציאת מצרים, די ענין פון די אלע ענינים אז מ'איז ארויס פאר די צייט, דאס איז אזוי וויכטיג צו געדענקען דער ענין אז מ'איז ארויס פאר די צייט. מען זעט דאך אין גמרא גרויסע מענטשן ווי אחר, וואס דאס איז געווען דער הייליגער תנא אלישע בן אבויה, וואס ער איז געווען פון די ארבעה שנכנסו לפרדס, ער איז געווען אויף די רמה פון רבי עקיבא, אויף די רמה, געווען אויף די רמה פון בן עזאי, פון בן עזאי בן זומא, און עפעס א קליין טעות וואס ער האט געהאט איז ער געפאלן השם ישמרינו השם ישמרינו ויצילנו, ביז נאך שפעטער זיינע תלמידים רבי מאיר מיט רבי יוחנן זיי האבן שפעטער מתקן געווען, זעט מען ווי מען דארף מען רחמי שמים א מענטש קען שוין זוכה זיין צו די גרעסטע השגות און ביז די לעצטע רגע קען ער קיינמאל נישט וויסן. לענינינו וואס איך וויל זאגן דווקא אין דעם אל תאכלו ממנו נא מען עסט דעם קרבן פסח, וואס דער קרבן פסח לכאורה איז דאך אויך געווען אז מען איז ארויס פאר די צייט, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, און פון דעסטוועגן דאך דווקא אין קרבן פסח ברענגט מען דעם רמז פון אל תאכלו ממנו נא אז בזכות די וואס וועלן נישט נהנה זיין פון די גאולה שאינה מבושלת כל צרכה דווקא בזכותם וועט משיח קומען, וואס איז די פשט פון דעם? צו זאגן אז פאר די צייט, אוודאי איז דא א זאך פאר די צייט, הפה שאסר הפה שהתיר, ווען דער אייבישטער איז מחליט פאר די צייט ארויסגיין, און מאכט דער אייבישטער די חשבון, דער אייבישטער איז מחליט אז דאס איז די צייט, אבער אונז קענען אונז נישט אליין מחליט זיין. אבער אבער עם כל זה עס האט נישט צו טוהן, עם כל זה ווי מען ווייסט מען שוין פון די ספרים הקדושים פון רב קוק און אנדערע אז דאס איז די צייט, אונז ווייסן נישט ווען ס'איז די צייט, דעמאלטס איז געשטאנען פיר הונדערט יאר שפעטער זיבעציק יאר, אבער די בעתה די צייט פון די גאולה ווייסט קיינער נישט, און אז דער אייבערשטער פירט עס אזוי צו איז א סימן אז דאס איז די צייט, אבער עדיין איז דאס גאולה שאינה מבושלת כל צרכה, ווייל ס'קומט דורך רשעי ישראל, און ס'קומט אויף אזא געמיינעם אופן ווי דער ראש סייעתן האט געזאגט, איז הייסט דאס א בחינה פון גאולה שאינה מבושלת כל צרכה, וואס אפילו ס'דארף זיין, אבער ס'איז, און אויף דעם שטייט טאקע אין למדים מן האגדה, אבער די שלש שבועות קען מען נישט זאגן אין למדים מן האגדה, ווער ס'זעהט אין די כללי הש"ס אין למדים מן האגדה מיינט מען מדרשים זאכן, אבער זאכן וואס ס'שטייט אין גמרא קלאר בדרך הלכה איז אוודאי שלש שבועות איז פון די הלכות חמורות וואס דאס הייסט נישט קיין אין למדים מן האגדה. אויף אזויפיל אז די שאלה צו דאס הייסט שלש שבועות דאס איז די שאלה נאכדעם וואס די או"ם האט מסכים געווען איז קען זיין אז ס'הייסט נישט קיין התגרות באומות און ס'קען זיין אז ס'הייסט נישט ביד חזקה און דחיקת הקץ איז פשטות איז דאס זיכער נישט. אבער אבער לו יצויר ס'זאל זיין שלש שבועות איז אוודאי איז דאס הלכה ס'איז נישט קיין אגדתא, אבער דער מדרש פון אל תאכלו ממנו נא, וואס דער מדרש אליין זאגט עס נישט בגדר הלכה, דער מדרש זאגט אז בזכות די מענטשן וועט משיח קומען, אויף דעם איז ריכטיג געזאגט געווארן אין למדים מן האגדה אז דאס איז נישט קיין הלכה, ס'דארף זיין א מדינה, ס'דארף זיין ווער ס'שרייט און בזכותם וועט משיח קומען, אבער עדיין איז עס נישט קיין הלכה. נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס ס'ווערט שטייט מצד אחד שטייט פון פרידיגען בעלזער רב צו פון מיטעלער רב אז ס'איז מיר ווייסן דאך אז רוב אידן האבן נישט געוואלט ארויס גיין פון מצרים אבער זאגט ער ווען משיח וועט קומען וועט זיי אויכעט האבן א תיקון אלע אידן וועלן צוריק קומען דאס הייסט כי לא ידח ממנו נדח כידוע אלע וועלן צוריק קומען אבער דארף מען דאך וויסן לפי דעם איז וואס די פשט פון די שלושת ימי הפעלה? ס'שטייט אז ווען משיח העט קומען גייט זיך אלעס איבערחזר'ן כולל די שלושת ימי אפילה, דאס מיינט נישט וועגן די אידן, דאס איז וועגן די ערב רב, די צוואנציג פראצענט פון די ערב רב די עמלקים וואס מען דארף זיי זיין אפייגערן וואס אויף זיי בעט מען וכל המינים כרגע יאבדו, וועגן זיי העט זיין שלושת ימי אפילה, אבער די אידן ממש און אפילו אכציג פראצענט פון די ערב רב זיי וועלן אלע צוריקקומען. רעדנדיג מיט א דבר טוב איך זאג עס נאך כסדר פון רבי שמשון פינקוס, זאגט ער, ווער עט טאקע בלייבן און ווער עט נישט בלייבן, שבעת אלפים אשר לא כרעו לבעל, אבער שבעת אלפים מיינט נישט קיין זיבן טויזנט, דאס איז אין אחוזים. ליידער ליידער, אפשר רוב אידן היינט זענען מתבוללים, אנטי, שמאלנים, אבער ווער ס'האט באמת א שורש בקדושה איז סיי וואס ער טוט וועט ער צוריקקומען. לענינינו, זאגט ער, ווער עט בלייבן ווער עט נישט בלייבן, זאגט ער א פשוטע זאך, קוק וואס איז געווען דעמאלטס, אם לא תדעי לך צאי לך, אם לא תדעי לך צאי לך בעקבי הצאן, דו ווייסט וואס ס'גייט זיין? וואס איז געווען דעמאלטס אחרית כראשית, וואס איז געווען דעמאלטס גייט זיך איבערחזר'ן? דעמאלטס זענען אידן אויך געווען אין מ"ט שערי טומאה, די אייבערשטער דערשרעקט זיך נישט פון דעם, ווער ס'האט נאר געוואלט ארויסגיין איז ארויס, דער וואס האט נישט געוואלט ארויסגיין איז נישט ארויס, אזוי העט זיין ווען משיח העט קומען, סיי וואס, ווער ס'העט נאר וועלן ארויסגיין וועט ארויסגיין, ווער ס'העט נישט וועלן ארויסגיין העט נישט ארויסגיין, אבער ווער ס'האט נאר א שורש בקדושה ווען משיח העט קומען העט ער וועלן ארויסגיין, אפילו דעמאלטס איז נישט געווען אזוי, ווען משיח העט קומען ווער ס'האט נאר א שורש בקדושה פירט שוין דער אייבערשטער צו ויסב אלוקים את העם ער זאל אריבערגיין אלע תיקונים ביז ער העט נזדכך ווערן אז ווען משיח העט קומען העט ער וועלן ארויסגיין און ממילא וועט ער ארויסגיין.

איך וועל זאגן נאך א קלייניקייט וואס איך האב געטראכט אין פרשת בוא, ס'שטייט דארט וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. בפשטות מיר ווייסן דעם ענין פון יום השביעי דאס איז שביעי של פסח, ווייל דאס איז קריעת ים סוף, דעמאלטס איז מען חוגג די קריעת ים סוף, אבער ס'איז נישט נאר דאס נאר בפשטות איז עס אויך א ענין פון נעילת החג, און ממילא כאטשיג דער נעילת החג הסופית פון פסח ווער ס'ווייסט דאס איז שבועות, דער נעילת החג פון סוכות דאס איז שמחת תורה, אבער למעשה וויבאלד ס'גייט נאך זיין א שטיקל הפסק פון ספירה איז דאס אויך א שטיקל נעילת החג, און יעדע מאל ביי נעילת החג איז דא א ענין פון צו מאכן א יום טוב וואס דער אייבישטער וויל אז מ'זאל פראווען און זיך צאמנעמען וכו' וכו' מקרא קודש יהיה לכם. איז דער אמת איז דער יהיה לכם גייט ארויף לכאורה אויך אויף יום ראשון און אויך אויף יום השביעי וואס ביידע דארף טאקע זיין אויך לכם אבער עם כל זה וויבאלד ס'שטייט ביי דעם ביי יום השביעי ווייזט אויס אז יום השביעי איז מער דא א ענין לכם פון דעם יום הראשון ווייל יום הראשון דער קרבן פסח איז דא א הוה אמינא אין גמרא אז ווען מ'עסט עס לתיאבון איז דאס איז ופושעים יכשלו בם די גמרא בלייבט נישט אזוי ווייל מ'קען נישט פסק'נען אזוי און און למעשה דער קרבן פ די מצה דארף זיכער זיין לתיאבון אבער על כל פנים על כל פנים עם כל זה, און ווי מען ווייסט יעדן שבת און יעדן יום טוב טאר מען נישט בעטן אזוי ווי ראש השנה, מען טאר נישט בעטן, פארקערט דער מענטש זאל זיך פרייען מיטן אייבערשטן דמשתכחין בצערא דילהון און ועוסקין בחדוותא דילי. אבער ווי מען ווייסט יעדע מאל ווען ס'ווערט א נעילת החג, ווען ס'ענדיגט זיך דער שבת אדער יום טוב, דעמאלטס איז דא אזוי ווי שמיני עצרת וואס ס'שטייט, איז יא דא ענין צו בעטן. שוין גערעדט דעם משל וואס אין כאן המקום להאריך. איז דערפאר דאס דערפאר ביום השביעי דווקא שטייט דער מקרא קודש יהיה לכם אז עקסטער דא די לכם לכם לכל צרכיכם בעטן פאר זיך אין דעם יום השביעי יעדע מאל ווען ס'איז דא א נעילת חג צי ס'איז שבת ביי שלשידעס און אגרת מלוה מלכה און דאס איז שמחת תורה און שביעות און שביעי של פסח די אלע ענינים פון עצרת דאס איז דער סוד עצרת פון נעילת החג ווען ס'קומט א נעילת החג איז יא דא ענין צו בעטן. דער אייבערשטער זאל העלפן טאקע מען גייט אריין אין שבת פרשת בא, מען זאל פילן דעם קדושה פון שבת, און מען זאל טאקע ארויסגיין פון מצרים, און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין צו אלע ישועות א פרייליכן שבת.